די שטימונג ביי אידן אין די גאנצע וועלט און אידן אין ארץ ישראל בפרט איז אביסל אנגעצויגן אין די לעצטע פאר טעג וועגן די כוונה וואס די מענטשן פון די לינקע האבן אין פלאן צו אוועקצושטעלן א ממשלה אין ארץ ישראל און מיט א אפנקייט זאגן זיי אז זיי ווילן גיין קעגן תורה קעגן מצוות חס ושלום קעגן די אייבערשטער און די שאלה איז וויאזוי מען קען זיך מחזק זיין די טעג אין אזא תקופה, איז דא אין פרשת שלח, זייער אינטערעסאנט, די פרשה פון די מרגלים, דא אסאך פשטים וואס איז געווען די חטא פון די מרגלים, און איינע פון די פשטים איז וואס ישמח ישראל ברענגט באריכות, אז די פראבלעם פון די מרגלים איז געווען אז זיי האבן גע'טענה'ט אז אידן אין ארץ ישראל קענען טאקע טון אסאך מער מצוות און תורה, די קדושת ארץ ישראל העלפט אזויפיל צו אבער פון די אנדערע זייט די כח הטומאה אין ארץ ישראל איז אויך שווערער ווייל ווי מער קדושה איז דא, איז דא מער טומאה קעגן דעם, סאו אויב אזוי ווער זאגט אז מ'וועט קענען בכלל עומד זיין אין די אלע שווערע נסיונות וואס מאכט זיך וואס די כח הטומאה לייגט אריין צו שטערן אידן פון תורה ומצוות און די אלע זאכן, און וועגן דעם האבן די מרגלים געטענה'ט אז בעסער נישט אריינצוגיין אין ארץ ישראל, ווייל טאקע עס איז דא גרויסע מעלות אין ארץ ישראל, אבער פון די אנדערע זייט מען קען אסאך פארלירן אויב מען קען נישט עומד זיין קעגן די כוחות הטומאה, אבער קעגן דעם האט דער אייבערשטער געטענה'ט, דאס איז נישט ריכטיג, ווייל דער אייבערשטער איז א כל יכול, דער אייבערשטער פירט די וועלט, דער אייבערשטער איז נישט תולה ווי שווער עס איז די נסיונות און די אלע זאכן, אויב מען פארלאזט זיך אין דער אייבערשטער, דעמאלטס ווייסט מען אז עס איז נישט קיין נפקא מינה, מען קען אין יעדע מצב קען מען עומד זיין און טון תורה מיט עבודת השם מיט אלעס וואס מען דארף. איז דאס איז געווען די פראבלעם פון די מרגלים אז זיי האבן געהאט א פאלשע עניוות, זיי האבן געהאלטן אז זיי קענען נישט עומד זיין קעגן די נסיונות, אבער אויב זיי וואלטן געגלייבט אז ווען מען גייט מיט די אייבערשטער קען מען זיך א עצה געבן אין יעדע מצב, דעמאלטס וואלטן זיי נישט געהאט קיין פראבלעם צו אריין גיין קיין ארץ ישראל אין יעדע סארט מצב. דאס איז געווען די זאך אז משה רבינו האט געזען, די תרגום יונתן ברענגט אז ווען משה האט געזען די עניוות פון יהושע בן נון האט ער אים גערופן יהושע אנשטאט די ווארט הושע, וואס האט דאס מיט די עניוות? און חוץ פון דעם, די ווארט הושע מיינט דאך אויכעט א ישועה, איז וואס האט געדארפט צולייגן די י ק צו די ווארט יהושע צו זאגן א לשון פון ישועה? פארדעם איז דאך אויך געווען ישועה. הושע מיינט דאך אויכעט א לשון פון ישועה, איז וואס האט מען אויפגעטון מיט דעם וואס מען האט צוגעלייגט די י ק? נאר זאגט ישמח ישראל דאס איז פשט, אז אז משה רבינו האט פארשטאנען אז אויב די חטא המרגלים איז געווען דאס אז זיי האבן געהאלטן אז מען קען נישט אין יעדע מצב עומד זיין אין ארץ ישראל און טון תורה ומצוות אייביג, ס'דא אמאל נסיונות וואס זענען צו שווער, האט משה געזאגט, דאס איז גערעכט אויב א מענטש גייט מיט די אייגענע כח, אדער אויב א מענטש פארלאזט זיך אויף א ממשלה, ער פארלאזט זיך אויף אנדערע מענטשן אז זיי וועלן פאר אים מסדר זיין אז ער זאל קענען מאכן תורה ומצוות אין יעדע מצב, אבער אויב ער וועט פארלירן דעם מענטשן וואס ער קען זיך אויף זיי סומך זיין דעמאלטס וועט זיין צו שווער. דאס איז א טעות, דעמאלטס קען מען טאקע נישט עומד זיין, אבער די משה רבינו האט צוגעלייגט פאר אים קה יושיעך, די אייבערשטער וועט דיך ראטעווען, ווען א מענטש פארלאזט זיך אויף די אייבערשטער, דעמאלטס אין יעדע מצב און יעדע נסיון ווייסט ער אז די זעלבע אייבערשטער איז ווען ס'איז אזוי אזא ממשלה אזא ממשלה בכלל מיט א ממשלה אן א ממשלה אייביג די זעלבע אייבערשטער, און אזוי ווי די אייבערשטער העלפט מיט אויף די מצב קען די אייבערשטער העלפן אויף א פארקערטע מצב, און טאקע די אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין אייביג גוט פאר אידן און מ'זאל נאר הערן בשורות טובות ישועות ונחמות.